לזכות רבקה בת פרידא הינדא שתחיה טייטלבוים לרגל היכנסה לגיל המצוות כ ה טבת, ולזכות התמים דוב בער שיחיה יוניק ליום ההולדת שלו כ ה טבת.
ב חלקים משיחת מוצאי שבת פרשת וארא תשל ט.
בנוגע צו די הערות פון זוהר אויפן זוהר פון טאטן פון היינטיגע סדרה, ברענגט ער דארט אראפ פון זוהר בתחילתו וואס ער ברענגט דא דארטן אז ועמך כולם צדיקים דורך דערויף וואס מ'איז מקיים די מצות מילה און דערפאר איז אויכעט לעולם יירשו ארץ, און ווי ער איז מבאר אז פונקט אזוי ווי מילה איז דאס א ענין עולמי. ווי גערעדט כמה פעמים פעולה נמשכת וכו', אט אזוי איז אויכעט יירשו ארץ אין אן אופן לעולם אז דאס איז אויכעט א דבר בלתי נפסק, וואס דאס איז דערפאר אויכעט ווערט עס אנגערופן בשם יירשו. אף על פי וואס אין פסוק געפינט מען זיך בנוגע צו ארץ ישראל אויך דער לשון אשר אשר נשאתי, א ענין פון נתינה ומתנה, ווארום דא בנוגע צו לעולם איז נוגע דער ענין פון יירשו, וואס ירושה אין לה הפסק, מה שאין כן מתנה ונתינה איז יש לה הפסק.
דא דא א דבר נפלא וואס ער זאגט ברענגט אראפ דער ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, וואס דאס איז דאס וואס מען טומלט די גאנצע צייט לאחרונה, אז ירושה אין בה הפסק, און דערפאר איז דאס אויכעט ווי ער האט דאס מקשר פארבונדען מיט מילה וואס מילה איז אויכעט אין בה הפסק. און דערויף איז דאך דא אויכעט וואס מען זאגט ווייל דא ווי אזוי איז דאס ועמך כולם צדיקים ס'איז דאך דא אזוינע וואס זיי זיינען ווי ער זאגט אין תניא אז הלוואי אבי עבודת הבינוני און ידוע דער פתגם פון חסידים הלוואי הבינוני ווארום ס'דא אמאל וואס מ'פאלט דורך במעשה על כל פנים בדיבור, על כל פנים במחשבה ידע איניש בנפשיה, ובפרט נאך ווי די גמרא אליין רעכנט אויס וועגן רובם וכו', מ'טאר זיך אין כאן המקום להאריך בזה.

ווי מען זעט זיך בפועל אז די וואס קומען מאחורי מסך הברזל וואס דארט איז געווען פארבונדן מיט מסירת נפש וואס מ'פלעגט גלייך ארויסווארפן פון די שטעלע, ס'איז א זאך וואס מען קען ניט אויסבאהאלטן. דער ענין פון ברית מילה איז אז דאס איז איינמאל אפגעטאן, ווי ער זאגט אין די הערה, ווערט עס ווערט עס א ענין וואס איז פארפאלן. במילא האט מען דערנאך, זעט מען דאס, און זעט דערנאך א אינו יהודי אויכעט, א יונגל מיט וועמען ער שפילט זיך אדער ער באדט זיך, דערציילט ער דאס דעם צווייטן, דערציילט מען דאס אז דא איז איינער וואס ער האט גע'מל'ט זיין זון ווארפט מען אים ארויס פון די שטעלע, ובמדינה ההיא זענען אלע שטעלעס פארבונדן מיט דער ממשלה, ניט דער פשט ער האט ניט קיין שטעלע במקום אחד גייט ער אוועק אין מקום שני. איז בדרגה שלהם על אחת כמה וכמה אז דאס רעדט זיך וועגן א דור אשר לא ידע את יוסף. זיי האבן נישט געהאט קיין מעגליכקייט אפילו ווען זיי וואלטן געוואלט אויף לערנען אפילו אלף בית פון אידישקייט. וואס אין די געציילטע ערטער, די געציילטע שטעט, איז על כל פנים האט מען דאס געקאנט זוכן, האט מען געפונען א אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען און האבן געלערנט תורה און מקיים געווען מצוות און מפיץ געווען יהדות. א חוץ די עטליכע געציילטע שטעט, איז אין אנדערע שטעט נישט געווען קיין מציאות פון עימיצן וואס ער זאל דערציילן דעם קינד אדער אפילו דעם טאטע מיט די מאמע ווארום ס'איז דאך שוין זעכציק יאר לאחרי, במילא איז דאך שוין אויסגעוואקסן צוויי דורות אשר לא ידעו את יוסף, אויסגעוואקסן אין א מעמד ומצב וואס מ'האט נישט צוגעלאזט קיין אידישקייט אין דער גאנצער שטאט, איז דער דור שלישי איז גלייך ווי ער באקומט די ערשטע מעגליכקייט. און ער קומט אין אן ארט וואס מען קען זיך מל זיין און ניט קוקנדיק וואס ער, ישמעאל האט זיך געברימט וואס ער איז בן י ג שנה און אף על פי כן האט ער זיך געלאזן אפילו ווען ער איז צוויי פעמים י ג שנה און דריי פעמים וכו' וכו'. און ניט נאָר מי זיך מל, נאָר מ'איז זיך מל בשמחה ובטוב לבב, און ווי ס'איז דאָ כמה פעמים, כמה מקרים, אַז מע האָט געבעטן, אַז מע וויל ניט, אַז מע זאָל, ער וויל ניט, מע זאָל אים אײַנשלעפֿערן, וואָרעם ער וויל דאָס איבערלעבן אַזאַ מין מצווה נעלית ביותר, וואָס דאָס רעדט זיך אַן אייניקל, וואָס זײַן פֿאָטער און זײַן זיידע האָט ניט געהאַט קיין חדר וווּהין צו גיין, ניט ער האָט ניט געוואָלט, עס איז נישט געווען אין דער גאנצער שטאט קיין חדר וואוהין צו גיין, ווארום ס'איז געווען לאחרי פון ניינצן זיבעצן לאחרי תרע"ז, וואס אט דעמאלט אחוץ די געציילטע עטליכע שטעט אדער אהינצו, וואוהין דער יוסף של דורינו האט געשיקט זיינע שלוחים, איז נישט געווען קיין ידיעה וועגן אלף בית פון אידישקייט. וואס אט דאס זאגט מען ועמך כולם צדיקים, און ווי די גמרא פסק'נט אפ בנוגע צו נדרים, הנודר מהערלים איז אויב ער איז נאר א ישראל, אפילו א ישראל ערל איז ער מותר, ווארום עס איז נישטא קיין מציאות פון א ישראל ערל, א ישראל איז ער א געמל'טער. נאכדעם ס'דא אזא מין וואס מ'האט שוין אראפגענומען דעם עור, און ס'דא אזא מין וואס מ'דארף ערשט אראפנעמען. אבער וואס זיי זאגן אויף א ישראל אן ערל, וואס דאס רעדט זיך וועגן לשון בני אדם, נישט לשון תורה, אין לשון תורה פארקערט דינגט מען זיך אין דערויף, אין לשון בני אדם אז מען גייט ארויס אין גאס און מען זאגט אז דאס איז א איד, איז ער א געמל'טער, ווי קען זיין אנדערש? איי ער איז אויסגעוואקסן אין יענע מדינה און שוין דורכגעגאנגען זעכציק יאר נאך די רדיפות אויף דת. און ער איז געבאָרן געוואָרן אין אַ שטעטל, וווּ דער אייבערשטער האָט אַהין צו פֿאַרוואָגלט זײַן עלטער זיידע, דערפֿאַר אַז ער איז געווען אַ, האָט ער געהאַט דאָרט עפּעס מתקן צו זײַן אין בירורים, כּידוע תּורת הבעל-שם-טובֿ בזה. דערווײַלע ליידט ער פֿון די תּועלת, וואָס זײַן זיידע האָט געהאַט אין עבודת הבירורים, אז ער האָט קיין מאָל קיין ספֿר תּורה ניט געזען, קיין אידן מיט קיין באָרד ניט געזען, קיין מוהל ניט געזען, קיין ענינים פֿון יהדות ניט געזען. און אט דא זעט מען אז זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה קאי, אז ווי ער זאל נישט זיין און וואס ער זאל נישט זיין און נישט נאר בשעת החטא היתה באמנה אתו, דערפאר וואס ער האט געפראוועט א בר מצוה און געלערנט אין א חדר און געלערנט אין א ישיבה וכו', איז דער חטא קען נישט משנה זיין די רגילות פון כמה שנים, דא רעדט זיך וועגן אזא מין וואס דער גאנצער ענין פון אידישקייט ווייסט ער נישט דערפון. לאונסו וואס אט דא זאגט מען אז דערפאר קומט מען לעולם יירשו ארץ, נישט נאר אז מען האט גאנץ ארץ ישראל, נאר ער האט עס אין אן אופן פון ירושה וואס ירושה אין בה הפסק, און וואס ביי אים וועט עס זיין לעולם יירשו ארץ. הייסט עס בלייבט דאך אבער די קשיא ער דארף דאך האבן די כלי אויף דאס מקבל זיין און די כלי איז דא דער עור המסתיר איז אויף דערויף זאגט מען אז דער ענין המילה אויכעט כפשוטו וואס דאס איז העיקר הוא המעשה אף על פי וואס ס'דא דרגות נעלות יותר ווי ער רעכנט אויס דריי דרגות אין מילה. איז אבער די ערשטע דרגה וואס דורך דערויף איז ער מקיים די מצוה און אויף דערויף מאכט ער די ברכה און דורך דערויף באקומט ער די כל הענינים, איז אט דאס איז דא ביי אלע אידן, ווי געזאגט פריער אפילו די וואס לפי שעה האלט זיי דער אייבערשטער אונטערן מסך הברזל און דארט גופא אין א פינה נידחת וואס מען ווייסט גארניט וואס אידישקייט איז, איז נעמט זיי דער אייבערשטער פון דארט ארויס ווי ער האט ארויסגענומען כמה וכמה עד עתה. ובקרוב ממש ובעגלא דידן עפענען די שערים לרווחה ביז אין אן אופן פון פתחו של אולם וואס אינגאנצן ניטא קיין דלתות אז מען וועט קענען פון דארט ארויספארן כל אחד ואחת אפילו די וואס בשם ישראל יכונה און אט אט דעמאלט וועט מען זען ווי אזוי דער בעל שם טוב איז גערעכט וואס ער זאגט אז יעדער איד איז אן ארץ חפץ וואס דארטן געפינט זיך כל הון יקר, און דערפאר דארף זיין ואהבת לרעך כמוך האט מען געזאגט דעם גרעסטן צדיק, און דאס זאגט תורת אמת, דערפאר וואס לאמיתתו של ענין איז דאס כמוך, אף על פי וואס לכאורה האט דאס קיין שייכות ניט ביניהם. איז דאך ידוע ווי ער זאגט אין ירושלמי און זאגט בארוכה לאחרי זה, ביז אין פרק לב אין תניא און ווי געדרוקט שוין אין די און אויכעט אין די דרושים שלאחרי זה פון מצוות אהבת ישראל שבספר המצוות פון צמח צדק ובדרושים פון די נשיאים שלאחרי זה. ובנוגע לענייננו, לויט דעם ביאור אין וואס ער ברענגט אראפ אין הערה. אז אף על פי וואס מען זאגט ועמך כולם צדיקים מיינט מען דאס כפשוטו אז עמך כולם בלי יוצא מן הכלל זענען צדיקים ווארום אלע זענען מקיים דעם ענין פון מי ברית מילה אין דעם אופן אפילו אט א די וואס ווי ער ברענגט אראפ אויכעט פון מאמר חזל הידוע די וואס האבן א שייכות צו לשון הרע און נאך צו שווערערע זאכן וכו' וואס דאס איז אסאך מער פון א מיעוטא דמיעוטא. ווי ער ברענגט דארט אראפ אבער דאס רירט ניט אן אין לעולם יירשו ארץ און דאס רירט ניט אן אין דעם עמך כולם צדיקים,